ספר עמוס פרק ה פרשה י ד, די פרק הייבט זיך אן אז ס'איז א קינה, א א אזוי ווי ספר איכה א קינה וואס די נביא זאגט פאר נאך פאר ס'איז געשען אבער ער זאגט פאר אז מ'גייט דארפן וויינען און שרייען די קינה און תוך כדי די קינה זאגט ער מוסר וואס מ'טוט שלעכט און פארוואס ס'קומט. שמעו את הדבר הזה. אשר אנכי נושא עליכם קינה בית ישראל, איך טראג א קינה אויף ענק. וואס איז די קינה? דאס איז די ערשטע שטיקל קינה, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. נטשה על אדמתה אין מקימה. די בתולת ישראל, די משל, די מיידל וואס הייסט ישראל, איז אראפגעפאלן, זי וועט נישט אויפשטיין מער. זי איז ליגט אויף די אויף דער ערד קיינער הייבט איר נישט אויף כי כה אמר אדוני אלהים העיר היוצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל א שטאט וואס געווענליך קומט ארויס פון דעם טויזנט מענטשן וועט בלייבן הונדרעט א שטאט פון הונדרעט וועט בלייבן צען ממש נײַנציק פראצענט עט פארלוירן ווערן און פארוואס געשעט די אלע דאס אלעס כי כה אמר אדוני לבית ישראל אזוי זאגט דער אייבערשטער דרשוני וחיו זוכטס מיך דאס הייסט זוכסט זיך צו לערנען פון מיך צו לערנען די דרכים הטובות וועסטו לעבן ואל תדרשו בית אל גייטס נישט זוכן בית אל והגלגל לא תבואו גייטס נישט אין גלגל ובאר שבע לא תעבורו גייטס נישט אין באר שבע דאס זענען אלטע פלעצער וואס מען פלעגט דארט דינען עבודה זרה אדער פלעגט נישט דינען עבודה זרה מען האט געמיינט אז מען גייט דארט און מען ברענגט קרבנות און אזעלכע סארט זאכן און ממילא איז מען פטור פון זיין א מענטש. כי הגלגל גלה יגלה, גלגל, ער שפילט אויף די לשון גלגל, ער וועט גיין אין גלות, ובית אל יהיה לאון, בית אל קען ווערן פון בית אל צו בית און, צו א חורבן, מלשון חורבן אדער אין, אזוי ווי גארנישט. און זאגט ער נאכאמאל דרשו את אדוני וחיו זוכטס דער אייבערשטן עטס וועטס לעבן, אז נישט פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל, ס'וועט ברענען ווי א פייער אויף יוסף, ס'וועט עסן פארלענדען קיינער וועט נישט קענען אויסלעשן אין בית אל, פארוואס ההופכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו הניחו, זיי קערן איבער משפט צו א לענה צו א ביטערע גראז, און צדקה די גערעכטיגקייט ווארפן זיי אראפ אויף דער ערד. און דערווייל דער אייבערשטער ער איז שטערקער ווי עטס מיינט עושה כסיל וכימה ער מאכט שטערנס כימה וכסיל זענען שטערנס והופך לבוקר צלמות ער מאכט פון די טונקל פרי מארגן ויום לילה החשיך ער מאכט פון די טאג טונקעלע נאכט הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ. ער רופט די וואסער פון די ים ער גיסט זיי אויף דער ערד ס'הייסט ער קען זיי גיסן, אדער ער גיסט זיי אמאל ווען ס'איז דא א מבול אדער עפעס אזא אדוני שמו דאס אלץ איז דער אייבערשטער דער וואס הייסט יוד קא ואו קא, המבליג שוד על עוז ער מאכט, המבליג מיינט מלשון התגברות ער מאכט שטערקער שוד א שטארקע א שוואכער א שוד א איינער וואס איז משודד איינער וואס מען קען אים פארכאפן על עוז אויף די שטארקע ושוד און דער שוואכע על מבצר יבוא אויף א שטארקע קען ער קומען אויף א שטארקע מבצר. און פארוואס וואס איז מיט ענק פארוואס גייט גייט דארף מען זיך רעכענען מיט דער אייבערשטער שנאו בשער מוכיח ודובר תמים תמים יתעבו ענק האטס פיינט בשער אין ענקערע שטעט אין ענקערע שערים מוכיח איינער וואס זאגט ענק מוסר איינער וואס רעדט גלייכע ווערטער דובר תמים יתעבו האבן ענק פיינט פארוואס וואס גייט געשעהן פון דעם לכן יען בושסכם על דל ענק מאכן ליצנות ענק זענטס מבייש א דל א ארעמאן ומשאת בר תקחו ממנו עטס נעמטס אוועק פון אים די ביסל תבואה וואס ער האט וואס גייט געשעהן בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם שיינע הייזער פון שטיינער האבן ענק געבויט ענק גייען נישט זיצן אין דעם שיינע כרמים. האט מען איינגעפלאנצט ענק נישט קענען טרינקען ס'א לשון וואס שטייט שוין אין די תוכחה כרם בית תבנה ולא תשב בו און אזוי ווייטער פארוואס כי ידעתי רבים פשעיכם ועצומים חטאתיכם איך ווייס ענק טוהן שטארקע גרויסע עבירות צוררי צדיק לוקחי כופר די וואס רודף'ן זיי וואס זענען מצורר א צדיק זיי נעמען כופר זיי שוחד ואביונים בשער הטו די ארעמעלייט זענען מטה זייער משפט בשער אין די בית דין די בית משפט לכן המשכיל בעת ההיא ידום כי עת רעה היא א פסוק וואס מען קען מען נוצט עס זייער אסאך פשוט דא מיינט עס א משכיל דער וואס איז א מצליח בעת צו יענע צייט ידום עט ער צובראכן ווערן כי עת רעה היא ווייל דאס איז א שלעכטע צייט און אויב עטס ווילטס נישט אנקומען צו די שלעכטע צייט וואס אונז רעדן וואס דער גרויסער שטארקער אייבערשטער קען ברענגען אזא שלעכטע צייט נישט קיין וועג אז מען קען נישט אנטלויפן פון אים דרשו טוב ואל רע, זוכטס גוטס און נישט שלעכטס למען תחיו איר זאָלטס לעבן. ויהי כן ה' אלקי צבאות אתכם כאשר אמרתם דעמאָלטס אויב עטס וועט זוכן גוט און נישט שלעכטס וועט דער אייבערשטער זיין מיט ענק אַזוי ווי ענק זאָגן אז ענקס מיינען אַז דער אייבערשטער איז מיט ענק ענק מאַכן סגולות מיט עבודות כ'ווייס וואָס דאס איז זייער גוט אויב מען זוכט טוב ולא רע. שנאו רע ואהבו טוב, והציגו בשער משפט, האטס פיינט שלעכטס, האטס ליב גוטס, ברענגטס אין די שער, שטעלטס אוועק די משפט, אולי יחנן ה' אלקי צבאות שארית יוסף, אפשר וועט די אייבערשטער אזוי רחמנות האבן מחונן זיין די וואס איז איבער געבליבן פון יוסף. און טאמער נישט, גייט ער צוריק צו וואס ער האט געזאגט פריער, אז מען גייט זאגן א קינה, דאס פירט ארויס לכאורה די ענין פון די קינה, לכן, כה אמר ה' צבאות אלקי צ, ה' אלקי צבאות ה'. אזוי זאגט דער אייבערשטער בכל רחובות מספד, יעדע גאס א הספד, ובכל חוצות יאמרו הוי הוי, יעדע דרויסן יעדע גאס א גרויסע גאס שרייט מען הוי הוי, וקראו איכר אל אבל די פארמערס גייען שרייען צו די אבל, זעהן די אבל וועט אדורך גיין אין די פעלדער, ומספד אל יודעי נהי זאלן זוכן א הספד איינער וואס קען זאגן א הספד, ובכל כרמים מספד יעדע כרם וועט זיין א מספד, כי אעבור בקרבך איך וועל אריבער גיין אין ענק אמר ה'. יעצט איז דא נאך א פרשה פרשת טז. טז, דאס איז געווען נאך א פרשה שוין, דאס איז נאך א פרשה טז, ס'איז אויך א המשך, ס'איז נאך א נאך א ענין באמת, מ'קען מאכן נאך א רעקארדינג, כ'וועל ממשיך זיין דא. הוי המתאווים את יום ה' ס'איז דא מענטשן וואס זיי האפן אויף יום השם, מ'האט געזען אסאך מאל שוין אין די יואל, אנדערע נביאים ס'דא יום השם, די משיח וועט קומען, א גוטן טאג. איז דא אסאך מענטשן וואס האפן אה ווען משיח וועט קומען די אלע מענטשן וואס זיי זיי מיינען זיי זענען די פרומע זיי זענען די וואס ברענגען אלע קרבנות פאר אזעלכע זאכן זיי זענען גוט מיט גאט אה יעצט איז א צרה עס וועט קומען די אייבערשטער'ס טאג עס וועט זיין גוט זאגט די נביא למה למה זה לכם יום אדני וואס זוכט עטץ יום השם הוא חושך ולא אור עס איז נישט קיין ליכטיגע טאג פאר ענק עס איז טונקל. ער זאגט אז ס'גייט אסאך ווערן ערגער, כאשר ינוס איש מפני הארי, ופגעו הדוב, א מענטש אמאל לויפט אוועק פון א לייב, דעמאלט טרעפט ער א בער, ובא הבית קומט ער שוין אהיים וסמך ידו על הקיר ער ליינט זיך שוין אויפן וואנט ער איז שוין סעיף, און ונשכו הנחש ס'קומט א שלאנג קען קומען אינדערהיים אפילו ער איז שוין סעיף, מיט אנדערע ווערטער ענק מיינען אז צו לויפן צו עפעס א יום השם, ס'וועט ווערן ערגער פאר דעם, הלא חושך יום אדני ולא אור, ואפל ולא נוגה לו, ס'איז טונקל ס'איז נישט לעכטיג. פאר ענק פאר די וואס פירט זיך נישט ריכטיג דער יום השם גייט נישט העלפן איי ענק מיינען ענק האבן גרויסע עבודות גרויסע ימים טובים ענינים שנאתי מאסתי חגיכם איך האב פיינט ענקערע חגים ולא אריח בעצרותיכם ענק מאכן אן עצרת ענק קומען זיך צאם צו א גרויסע שמחה איך העל נישט אפילו שמעקן דארט. דאס הייסט די קטורת אדער קרבנות וואס מ'ברענגט דארט כי אם תעלו לי עולות עטץ ברענגען עולות ומנחותיכם לא ארצה איך וועל עס נישט וועלן ושלם מריאיכם די שלמים וואס ענק ברענגען די מריאים די צאן וואס ענק ברענגען דארט לא אביט איך קוק נישט אן וואס בעט דער אייבערשטער הסר מעלי המון שיריך לאז מיך אפ מיט דיינע ניגונים איך וויל נישט הערן ווי דו זינגסט וזמרת נבליך לא אשמע איך וויל נישט הערן דיינע נבלים דיינע כינורות פון נבלים איך וויל זיי נישט הערן מיינסט אז גיין זינגען דאס איז וואס איך דארף יגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן קענסט ליינען צוויי וועגן לאמיר זאגן און וואס וויל איך יא דאס מאכן גיסן אזוי ווי וואסער די משפט צדקה זאל זיין שטארק אזוי ווי א פעסטע נחל א פעסטע סטריעם זאגט ער וואס מיינסטו הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל פערציג יאר אין די מדבר וואס דעמאלטס זענען זיי געווען גוט אזוי איז משמע דא ס'איז אביסל שווער ווייל לכאורה פערציג יאר זענען זיי געווען אין מדבר ווייל זיי האבן געזינדיגט אבער על כל פנים האט עטץ געגעבן זבחים ומנחה ס'דא א גאנצע שאלה אבער על כל פנים רש"י לערנט אז טאקע רוב פערציג יאר האט מען נישט מקריב געווען קיין קרבנות נאר אין די אנהייב אין סיני אבער זייט דעמאלטס האט מען נישט מקריב געווען דאס הייסט דאס איז נישט די אייבערשטער דארף וואס וואס האבן גערעדט אין מדבר פערציג יאר אז מ'זאל זיין מענטשן מ'זאל טון צעד מיין משפט וצדקה וויבאלד ענק טוהן נישט דאס וואס וועט זיין ונשאתם את סיכות מלככם סיכות ענקער קעניג אדער די סוכה פון ענקער קעניג אדער די געטשקע וואס הייסט סיכות ואת כיון צלמיכם די צלם די געטשקע וואס ענק הייסן כיון אדער דער חלק וואס הייסט כיוון כוכב אל האיך מארסיס למעט געמאכט שטערנס פון ענקערע געטער דאס א שטערן וואס מ'האט געדינט אדער א גאט וואס הייסט אזוי די גלייסי אז כ'מעך אים ברענגען גאלעס מהאל דאמעס געווארט אויף דאמעס קאז דאמעס איז די ווייטסטע פלאץ וואס די נאמען דארט געקענט ארום דאמעס איך האלט נעם א פילע ווארט דאס הייסט רעדט פון סאכייער וואשער זיי גייט זיין א פילע ווארטער אומאר די נויעלע הייטס וואס איז שמע